זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף נ"ח עמוד ב', האלט מיר אונז פינף שורות פאר די ברייטע שורות פון אונטן, די שיעור היינט איז לזכות ישראל בן לאה לרפואה שלימה ולהצלחה בכל הענינים. געשטאנען אין די משנה על הזיקין, די משנה האט אויסגערעכנט אסאך זאכן וואס מ'מאכט א ברכה אויף דעם ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם, די ערשטע פון די זאכן איז געווען על הזיקין, מאי זיקין, אמר שמואל האט שמואל געזאגט כוכבא דשביט, דאס איז א שטערן וואס ס'הייסט שביט. וואס ווען ס'גייט דורך מאכט מען א ברכה, וואס דאס ברענגט ארויס די נפלאות הבורא, די כח פונעם אייבערשטן. ואמר שמואל, נאך האט שמואל געזאגט, נהירי לי שבילי דשמיא, איך קען מיך אויס מיט די סדר הכוכבים והמזלות אויבן אין הימל, כשבילי דנהרדעא, פונקט אזוי ווי איך קען זיך אויס אין די גאסן אין נהרדעא וואס דארטן האט שמואל געוואוינט, לבר מכוכבא דשביט, אויסער די כוכב שביט, דער שטערן, וואס איך קען נישט זיין סדר וויאזוי ס'גייט, דלא ידענא מאי ניהו, איך ווייס נישט וויאזוי ס'איז. וגמירי, אבער אזויפיל האב איך יא מקובל, דלא עבר כסלא אז ס'גייט קיינמאל נישט דורך די גרופע שטערנס וואס הייסן כסלא. ואי עבר כסלא, ווען ס'גייט ווען יא דורך כסלא, חרב עלמא, וואלט ווען די וועלט חרוב געווארן. פרעגט די גמרא והא קא חזינן דעבר, אונז זעהן מיר דאך אז די שביט גייט יא דורך כסלא. ענטפערט די גמרא, ס'גייט נישט אליינס דורך, נאר וואס דען, זיויה הוא דקעבר, זיין שיין, זעהט מען פון די אנדערע זייט ומתחזי כדעבר איהו, ס'זעהט נאר אויס ווי ס'גייט דורך אבער די אמת איז אז די כוכב שביט גייט נישט אריבער. זאגט די גמרא ווייטער, רב הונא בריה דרב יהושע אמר, איז רש"י מסביר, ער קומט זאגן א אנדערע פשט וואס מיינט זיקין וואס די משנה האט געזאגט מ'מאכט אויף דעם ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם, האט רב הונא בריה דרב יהושע געזאגט, וילון הוא דמקרע, א פורהאנג וואס עס ווערט צוריסן ומחזי נהורא דרקיע, ער האט געזאגט א משל וואס מען קען פארשטיין, ווען אונז האמיר א פירהאנג וואס דעקט צו א געוויסע שיין, איז ווען ס'ווערט א שפאלט אין די פירהאנג, קומט ארויס די שיין פון די אנדערע זייט, איז די זעלבע זאך ווען ס'געשעהט אזוי ווי א שפאלט אין די הימל, און מען זעהט די שיין וואס איז דא העכער דעם, דאס איז די זיקין, די שטראל וואס מ'מאכט אויף דעם די ברכה. רב אשי אמר, א אנדערע פשט, כוכבא הוא דעקר מהאי גיסא, א שטערן וואס ס'רוקט זיך פון די פלאץ פון איין זייט פון די כסלא, איין זייט פון די גרופע שטערנס וואס הייסן כסלא, וחזי ליה חבריה, די אנדערע שטערן וואס איז אויף די אנדערע זייט זעט עס, מהך גיסא, ומיבעית, און ס'דערשרעקט זיך, ומחזי כמאן דעבר, פון די פחד וואס ס'געט זיך א שאקל, זעט אויס ווי ס'גייט דורך די שטערן פון איין זייט צו די אנדערע. זאגט די גמרא ווייטער, שמואל רמי, שמואל האט געפרעגט א סתירה, כתיב, איין פלאץ שטייט אין פסוק, עושה עש כסיל וכימה, כסיל וכימה איז נעמען פון צוויי מזלות וואס איז דא אויבן אין הימל, איז מיט איין פלאץ דערמאנט די פסוק קודם די מזל פון כסיל, וכתיב אין אנדער פסוק שטייט עושה כימה וכסיל, דערמאנט מען קודם די מזל פון כימה, הא כיצד, ס'איז משמע אז ביידע זענען די זעלבע גלייך אז איין מאל כאפט מען זיך אן דאס פארדעם און איינמאל דאס פארדעם, איז די גמרא מסביר טאקע אז אלמלא חמה של כסיל ווען נישט די היץ פון די מזל פון כסיל וואס דאס איז שולט בימות החמה לא נתקיים עולם מפני צינה של כימה וואלט די עולם וועט די וועלט זיך נישט געקענט האלטן פון די קעלט פון כימה וואס איז שולט בימות הגשמים ואלמלא צינה של כימה לא נתקיים עולם מפני חמה של כסיל וגמירי אונז האמיר מקובל אי לאו עוקצא דעקרבא דמנח בנהר דינור ווען נישט וואס די עוקץ הייסט די עק פון די מזל פון עקרב. וואס עס ליגט אין די נהר דינור, איז כל מאן דהוה טריקא ליה עקרבא, ווען א יעדער איינער, טאמער א עקרב וואלט ווען אים געביסן, לא הוה חיי, וואלט ער עס נישט געקענט איבערלעבן. והיינו דקאמר ליה רחמנא לאיוב, דאס וואס מען זעט די מזלות, ס'ליגט א מורא'דיגע כח פונעם אייבערשטן און אלעס איז אויסגערעכנט, א געוואלדיגע חשבון, דאס האט דער באשעפער געזאגט פאר איוב, התקשר מעדנות כימה או מושכות כסיל תפתח האט באשעפער האט פארגעהאלטן פאר איוב מיט דעם וואס ער האט טענות אויפן אייבערשטן כאילו די אייבערשטער טוט עפעס א זאך וואס איז נישט ריכטיג מאי כימה וואס מיינט די מזל כימה אמר שמואל כמאה כוכבי ס'איז צוזאמגעשטעלט פון הונדערט שטערנס אמרי לה דמכנפי די צאמשטעל איז ווען ס'איז צוזאמען אויף איין פלאץ ואמרי לה דמבדרן ס'איז אביסל אויסגעשפרייט מאי עש אמר רב יהודה יותא די מזל פון עש איז יותא מאי יותא אמרי לה

און די מזל פון די זנב פון טלה איז טאקע אזוי אז ס'פעלט אביסל פון איר. והאי דאזלא בתרה, און דאס פארוואס די עיש גייט נאכן כימה, איז די גמרא מסביר דאמרה לה, ווייל די מזל פון עיש פאדערט פון די מזל פון כימה, הב לי בני, געב מיך צוריק זאכן וואס ס'פעלט פון מיר, איז די גמרא מסביר וואס פעלט פון איר און וואס האט עס מיט די מזל כימה. שבשעה שהקדוש ברוך הוא ביקש להביא מבול לעולם. בשעת די אייבישטער האט געהאט געברענגט די מבול אויף די וועלט, נטל שני כוכבים מכימה האט ער געהאט ארויסגענומען צוויי שטערנס פון כימה, און דורך דעם והי' ווי מבול עולם, איז שפעטער וכשביקש לסתמה, ווען ער האט עס געוואלט צוריק צומאכן, אפשטעלן די מבול, נטל שני כוכבים מעיש, האט ער ארויסגענומען צוויי שטערנס פון עיש, וסתמה, מיט דעם האט ער צוגעמאכט די לאך כאילו וואס איז געשען ביי כימה. איי פרעגט די גמרא וליהדר לה זאל ער צוריק לייגן די פריערדיגע צוויי שטערנס וואס מ'האט געהאט ארויס גענומען פון איר, זאגט די גמרא צוויי תירוצים איין תירוץ איז, אין הבור מתמלא מחוליתו, ווען מען נעמט ארויס א זאך פון א גריב אפילו די גייסט צוריק לייגן די זעלבע ערד וואס די האסט ארויס גענומען גייט זיך עס נישט צוריק אנפילן, אזוי ווי אונז האבן געהאט אנפאנג פון די מסכתא, אי נמי, אין קטיגור נעשה סניגור, אויב די צוויי שטערנס איז געווען וואס האט געברענגט די מבול, קען מען עס נישט נוצן צוריק אנצופילן און אפשטעלן די מבול. פרעגט די גמרא פארוואס דארף דער אייבערשטער ארויסנעמען צוויי שטערנס פון עיש, און מאכט צוויי נייע שטערנס, וליברי לה תרי כוכבי אחריני, ענטפערט די גמרא, אונז האמיר א פסוק אין קהלת, אין כל חדש תחת השמש, מען באשאפט שוין נישט קיין נייע זאכן, אמר רב נחמן, אבער עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לה, דער אייבערשטער גייט עס צוריק לייגן שנאמר ועיש על בניה תנחם, אז ער גייט צוריק באקומען זיינע קינדער, דאס הייסט זיינע צוויי שטערלעך וואס איז אוועקגעפאלן.

גנח גוהא, פונקט דעמאלטס איז געשען א ערדציטערניש, אמר האט רב קטינא זיך אנגערופן, מי ידע אובא טמיא האי גוהא מאי, צו ווייסט דען די אובא טמיא וואס די ערדציטערניש קומט פון? רמא ליה קלא, האט אובא טמיא ארויסגעשריגן צו אים, קטינא קטינא, אמאי לא ידענה, פארוואס זאל איך נישט וויסן, אוודאי ווייס איך יא, און ער האט מסביר געווען. בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם, ווען דער באשעפער כביכול דערמאנט זיך פון זיינע קינדער וואס זענען אין צער צווישן די אומות העולם, מוריד שתי דמעות לים הגדול, לאזט ער אראפ צוויי טרערן וואס גייט אריין אין די ים הגדול, און וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, די קול פון די טרער וואס ס'פאלט אראפ, דאס ברענגט די ערדציטערניש והיינו גוהא. אמר רב קטינא האט ער צוריק געענפערט, אובא טמיא, די אובא וואס דו שפילסט דיך מיט די מיט די ביינער, כדיב הוא, ער איז פאלש, ומיליה כדיבין, זיינע זאכן זענען פאלש וואס ער זאגט, ווייל אי הכי אויב ס'איז אמת דאס וואס ער זאגט, גוהא גוהא, וואלט געדארפט זיין צוויי ערדציטערנישן יעדע מאל, פון די צוויי שטערנס, זאגט אבער די גמרא ס'איז נישט אמת ולא היא, גוהא גוהא עביד, ס'קומט טאקע א דאפלטע, מ'זעהט ס'שפירט זיך נאר איינס, אבער והאי דלא אודי ליה דאס וואס קטינא האט נישט מודה געווען צו דעם כישוף מאכער כי היכי דלא ליטעי כולי עלמא אבתריה, ווייל ער האט נישט געוואלט אז מענטשן זאלן אנפאנגען צו גיין צו אים אז אפילו קטינא זאגט אז זיינע זאכן זענען ריכטיג, ורב קטינא דידיה אמר, ער האט געזאגט די סיבה פון וואס ס'קומט די ערדציטערניש, סופק כפיו כביכול די אייבישטער קלאפט צאם זיינע הענט שנאמר וגם אני אכה כפי אל כפי והניחותי חמתי פארשטייט זיך אונז קען מען נישט פארשטיין די זאכן ס'איז נישט לפי פשוטו אבער אביסל צו פארשטיין לויט אונזערע מושגים אזוי ווי איינער וואס איז בצער און ער קלאפט צאם זיינע הענט רבי נתן אומר אנחה מתאנח כביכול די אייבישטער קרעכצט שנאמר שטייט אין פסוק אין יחזקאל והניחותי חמתי בם והנחמתי. רבנן אמרי בועט ברקיע כביכול די אייבערשטער שטויסט אין הימל שנאמר וואס עס שטייט אין פסוק הידד כדורכים יענה אל כל יושבי הארץ ר' אחא בר יעקב אמר דוחק את רגליו תחת כסא הכבוד ער שטופט אריין די זיינע פיס אונטער די כסא הכבוד שנאמר כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדום רגלי. געשטאנען ווייטער אין די משנה ועל הרעמים מאכט מען אויך די זעלבע ברכה מאי רעמים? וואס דאס איז וואס אונז רופט מיר אן

דונער געשענט, ברקא תקיפא דבריק בעננא, א שטארקע פייערדיגע בליץ גייט דורך אריין אין די וואלקענעס, ומתבר גזיזי, דאס צוברעכט שטיקער פון פון ברד פון פון האגעל, און דאס ברענגט די קול וואס מען הערט פון א דונער. רב אשי אמר, ענני חלחולי מחלחלי, די וואלקענעס זענען אביסל הויל, ואתי זיקא ומנשב אפומייהו, ס'קומט דער ווינט און ס'קלאַפּט אויף די הוילע וואָלקענעס, אַזוי ווי איינער קלאַפּט אויף אַ הוילע פאַס, וואָס ס'הערט זיך אַזאַ קול, ודמי כזיקא על פום דני, און ס'הערט זיך אַזוי ווי איינער וואָס, אַ ווינט וואָס בלאָזט אויף אַ פאַס. ומסתברא כרב אחא בר יעקב, אַזוי ווי אונז האָבן פריער געזען אַז דער בליץ שיינט דורך און ס'צעברעכט די ברד פון די האָגל, דבריק ברקא ומנהמי ענני, קודם הערט מען אַ בליץ, און גלייך נאָכדעם איז מנהמי ענני, הערט מען די דונער, און נאָכדעם ואתי מטרא און ס'קומט דער רעגן. ווייטער איז געשטאנען אין די משנה ועל הרוחות, אויף שטורעם ווינטן מאכט מען אויך די ברכה, מאי רוחות אמר אביי זעפא, א ווינט וואס קומט מיט א שטורעם, נישט סתם א ווינט. ואמר אביי, גמיר אונז האמיר מקובל דזעפא בליליא לא הוי, עס קומט נישט קיין שטורעם ווינט ביינאכט, פרעגט די גמרא והא קא חזינן דהוי, עס איז יא דא, ענטפערט די גמרא ההוא אתחולי ביממא ס'פאנגט זיך אן בייטאג, ואמר אביי גמיר אונז האמיר מקובל דזעפא תרתי שעי לא קאי, ס'האלט זיך נישט קיין גאנצע צוויי שעה א שטורעם ווינט, לקיים מה שנאמר לא תקום פעמים צרה,

ותרתי ענני דסלקן חדא לאפי חברתה צוויי וואלקענעס וואס קומען איינס קעגן די אנדערע קילען קשען אלעס איז נישט גוט פאר די וועלט למאי נפקא מינה למבעי רחמי מ'זאל בעטן פונעם אייבערשטן אז ס'זאל נישט שעדיגן והני מילי בליליא ביינאכט אבל בצפרא לית בהו מששא טאמער ס'קומט אינדערפרי האט עס נישט קיין מששות ס'האט נישט קיין שום געוויכט אמר ר' שמואל בר יצחק הני ענני דצפרא די וואלקענעס וואס מ'זעהט אין די פרי לית בהו מששא, ס'מיינט נישט קיין ערנסטע זאך. דכתיב, די פסוק האלט פאר, וחסדכם כענן בוקר, ענקער חסד איז גארנישט ווערט, אזוי ווי די וואלקן אין די פרי זעט מען די וואלקן אין די פרי איז גארנישט ווערט. אמר ליה רב פפא לאביי, הא אמרי אינשי, מענטשן זענען צוגעוואוינט צו זאגן, כד מפתח בבי ווען די עפנסט אויף די טיר אין די פרי מיטרא און די זעסט אז ס'איז דא א גרויסע רעגן, דעמאלטס בר חמרא אויב די ביסט א מענטש וואס גייט ארום, מוך שקך קענסטו אונטערלייגן דיין זאק קענסט עס אראפ לייגן וגני און קענסט דיך לייגן שלאפן ווייל די גייסט גארנישט האבן וואס צו טון היינט. ענטפערט די גמרא לא קשיא הא דקטר בעיבא והא דקטר בענני אויב ס'איז דא דיקע וואלקענעס אוודאי ווייזט עס אויף עפעס אבער מער אזעלכע הוילע וואלקענעס דעמאלטס ווייזט עס גארנישט. אמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי לא נבראו רעמים דער באשעפער האט נישט באשאפן קיין דינערן אלא לפשוט עקמומית שבלב נאר אויסצוגראדן די קרומקייט פון די הארץ שנאמר והאלקים עשה שייראו מלפניו דער באשעפער האט געמאכט זאכן וואס מ'זאל מורא האבן פאר אים איז אז מ'הערט א דינער גיבט עס א כאפ א ציטער און דער מענטש ווערט נתעורר פאר תשובה צום אייבערשטן, ואמר ר' אלכסנדרי אמר ר' יהושע בן לוי הרואה את הקשת איינער וואס זעט א רעגנבויגן בענן אין די וואלקענעס צריך שיפול על פניו דארף ער אראפפאלן פאר איר שנאמר כמראה הקשת אשר יהיה בענן וגומר שטייט ווייטער ואראה ואפל על פני אבער לייטי עלה במערבא אין ארץ ישראל האט מען געשאלטן איינער וואס ביקט זיך משום דמחזי כמאן דסגיד לקשתא ווייל ס'זעט אויס ווי ער ביקט זיך פאר די רעגנבויגן דאס איז א זאך וואס מ'טאר נישט טון אבל ברוכי ודאי מברך א ברכה קען מען אוודאי זיכער מאכן אויף דעם. מאי מברך וועלכע ברכה מאכט מען אויף רעגנבויגן? ברוך זוכר הברית. וואס דאס איז די ברית וואס דער באשעפער האט געגעבן פאר נח ער גייט נישט ברענגען נאכאמאל קיין מבול. במתניתא תנא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר נאמן בבריתו וקיים במאמרו. אמר רב פפא הלכך וועגן דעם, נימרינהו לתרוייהו זאגט מען די גאנצע זאך צוזאמען, ברוך זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. נאכדעם וואס די משנה האט געענדיגט אויסרעכענען די אלע זאכן וואס אונז האבן יעצט געזען, פאנגט די משנה נאכאמאל אן, ועל ההרים ועל הגבעות מאכט מען א ברכה פון עושה מעשה בראשית, פרעגט די גמרא, אטו כל הני דאמרן עד השתא ביז יעצט לאו מעשה בראשית נינהו, והכתיב ברקים למטר עשה די אייבערשטער האט אלעס באשאפן, ענטפערט די גמרא, אמר אביי, כרוך ותני מען דארף עס טאקע צוזאמשטעלן אלעס איז איינס, רבא אמר, ס'איז צוויי זאכן, התם, די ערשטע זאכן וואס די משנה רעכנט אויס, די דונערן מיט די בליצן מיט די שטורעם ווינט און די אלע זאכן, מברך תרתי, איז דא צוויי ברכות, ברוך שכוחו מלא עולם, און עושה מעשה בראשית, הכא דא ביי די הרים וגבעות, עושה מעשה בראשית איכא, שכוחו מלא עולם, ליכא. איז תוספות מסביר, און אזוי פסק'ען מיר אונז, אז ס'איז נישט דא צוויי ברכות אויף דונערן און די בליצן, נאר וואס דען, או האי, או האי, דאס הייסט מען קען זאגן אדער כוחו וגבורתו אדער עושה מעשה בראשית. יעצט להלכה דארף מען וויסן ווען ס'קומט פאר א ווינט פאר א שטורעם ווינט, מען קען מאכן שכוחו וגבורתו נאר טאמער די שטורעם ווינט קומט, די לשון שלחן ערוך איז בזעף גדול, און די משנה ברורה איז מסביר אז אונז ווייסט מען נישט וואס מיינט בזעף גדול, וועגן דעם אויף די שטורעם ווינטן מאכט מען נאר עושה מעשה בראשית, וואס דאס קען מען מאכן אויף יעדע שטורעם ווינט וואס איז מער ווי א געווענליכע ווינט וואס איז א רוח שאינה מצויה. און בנוגע די די א דונער און א בליץ איז די טורי זהב זאגט שוין אזוי ווי די וועלט פירט זיך, די טורי זהב זאגט דארטן אין סימן רכ"ז אז די וועלט פירט זיך אז אויף א בליץ מאכט מען עושה מעשה בראשית און אויף א דונער מאכט מען שכוחו וגבורתו מלא עולם, און די סברא איז ווייל דורך א דונער דערקענט זיך שטערקער די גבורה פונעם אייבערשטן מער ווי א בליץ, און אויב ס'קומט צוזאמען, די דונער און די בליץ קומען צוזאמען, מאכט מען נאר איין ברכה, וואס דאס איז עושה מעשה בראשית. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יהושע בן לוי הרואה רקיע בטהרתה איינער זעט די הימל וואס איז אינגאנצן אויסגעקלארט אומר ברוך עושה בראשית אימתי ווען איז עס אמר אביי כי אתא מטרא כולי ליליא ווען ס'קומט א רעגן א גאנצע נאכט ובצפרא ווען ס'קומט אינדערפרי אתא אסתנא קומט א צפון ווינט ומגליא להו לשמיא ס'קלארט אויס די הימל ופליגא דרפרם בר פפא אמר רב חסדא דאמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא מיום שחרב בית המקדש לא נראית רקיע בטהרתה איז קיינמאל נישט געווען די הימל אינגאנצן ריין קלאר. שנאמר שטייט אין פסוק אין ישעיה אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם, אז די אייבישטער האט ארום גענומען די הימל אויכעט, און מען דערקענט אויף דעם די חורבן בית המקדש, איז עס קיינמאל נישט קלאר. גיי מיר ארויף צו דף נ"ט עמוד ב', תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא רואה חמה בתקופתה, איינער וואס זעהט די חמה אין איר תקופה, דאס הייסט אז עס ענדיגט זיך די סדר היקפו פון די זון וואס ער גייט ארום, און ס'קומט אויס אז די זעלבע צייט וואס דער באשעפער האט תולה געווען די מאורות ווען ס'האט זיך אנגעפאנגען די שטארקייט פון די זון קעגן די לבנה וואס איז געווען בליל ד' דאס הייסט דינסטאג נאכט אור ליום ד' איז ווען ס'פאנגט זיך אן נאכאמאל דאס קומט אויס איינמאל אין אַכט און צוואַנציק יאר ווען די מחזור פון די זון פאנגט זיך אן עס זאל זיין די זעלבע פלאץ די זעלבע צייט דעמאלטס מאכט מען די ברכה און דאס גיימיר שוין זעהן די זעלבע זאך לבנה בגבורתה. כוכבים במסילותם מזלות כסדרן, עס שטייט אין שולחן ערוך אז אונז, משנה ברורה זאגט דארטן אז אונז פיר מיר זיך אונז מאכט מען נאר די ברכה אויף רואה חמה בתקופתה, דעמאלטס אומר ברוך עושה בראשית ואימת הוי, אמר אביי גייט זיך עס ארויף אויף די זון ווען איז עס כל כ"ח שנין, וואס דעמאלטס והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי דעמאלטס געפאלט אויס די מחזור פון די תקופת ניסן פון די זון וואס דעמאלטס איז געווען די תליית המאורות איז געווען בשבתאי באורתא דתלת נגהי ארבע, און די מזל פון שבתאי פון ביינאכט פון דינסטאג נאכט אריין צו מיטוואך נאכט, וואס דעמאלטס מען שטייט אויף מיטוואך אינדערפרי מאכט מען די ברכה פון ברכת החמה. איז געשטאנען ווייטער אין די משנה רבי יהודה אומר הרואה ים הגדול מאכט מען א עקסטערע ברכה אויף ים הגדול טאמער מען זעט עס לפרקים. לפרקים עד כמה, וואס מיינט לפרקים, אמר רמי בר אבא אמר רבי יצחק עד שלושים יום, איינמאל אין דרייסיג טעג, נישט מער אפטער. ואמר רמי בר אבא אמר רבי יצחק הרואה פרת, איינער וואס זעהט די נהר פרת, דעמאלטס וואס מען וויל מאכן א ברכה אויף דעם, און מען קען מאכן א ברכה נאר טאמער מען זעהט א פלאץ וואס איז געבליבן די זעלבע פון בריאת העולם, ווייל א זאך וואס מענטשן האבן שוין געטוישט און עס איז אביסל אנדערש איז נישט נאטירליך, און ווי איז עס נאטירליך? אגשרא דבבל, דארטן קען מען זאגן אומר ברוך עושה בראשית, והאידנא דשניוה פרסאי, מען האט עס שוין ארום געטוישט, איז מבי שבור ולעיל, נאר פון שבור ולעיל דארטן קען מען מאכן די ברכה, רב יוסף אמר מאיהי דקירא ולעיל. פון א אנדערע פלאץ וואס הייסט איהי דקירא. ואמר רמי בר אבא הרואה דגלת איינער וואס זעהט דער נהר חדקל, אגשרא דשביסתנא, דעמאלטס אומר ברוך עושה בראשית, מאי חדקל, פארוואס ווערט עס אנגערופן חדקל, אמר רב אשי שמימיו חדין, ס'איז שארף, וקלין און ס'איז לייכט, ס'פילט זיך לייכט, ווען די מענטש טרינקט עס ס'שלעפט אים נישט אראפ, מאי פרת, שמימיו פרין ורבין. ואמר רבא האי דחריפי בני מחוזא דאס וואס די מענטשן פון מחוזא זענען שארף משום דשתו מיא דדגלת זיי טרינקען די וואסער פון דגלת און האי דגיחורי זענען רויט משום דמשמשי ביממא זענען משמש מיטתן בייטאג ווען די זון שיינט והאי דניידי עינייהו זייערע אויגן רוקן זיך ס'שטייט נישט גראד אויף איין פלאץ משום דדיירי בבית אפל ווייל זיי וואוינען אין טונקעלע פלעצער. ס'איז שאַט פֿאַר די אױגן. געשטאַנען װײַטער אין דער משנה על הגשמים מאַכט מען אַ ברכה טובֿ והמטיבֿ. פֿרעגט די גמרא, ועל הגשמים הטובֿ והמטיבֿ מבֿרך? והאמר רבי אבהו, ואמרי לה במתניתא תּנא, אונדז האָבן געלערנט אין אַ ברייתא, מאימתי מבֿרכין על הגשמים, פֿון װען קען מען מאַכן אַ ברכה אױף דער רעגן, װי שטאַרק דאַרף רעגענען, משיצא חתן לקראת כלה, עס קומט אַראָפּ אַזעלכע שטאַרקע טראָפּנס, אַז ס'טאַנצט צוריק, אַזױ װי אַ חתן גײט אַרױס לקראת כלה. מאַי מבֿרכין, װעלכע ברכה מאַכט מען אױף דעם? אמר רב יהודה, מען לױבט דעם אײבערשטן מודים אנחנו לך, אונדז דאַנקט מען דיך. על כל טיפה וטיפה אויף יעדע טראפ שהורדת לנו, ורבי יוחנן מסיים בה הכי, אז אילו פינו מלא שירה כים, ווען אונז וואלטן ווען געהאט, אונזער מויל וואלט געווען, וואלט געלויבט, אפילו אזוי גרויס ווי די ים, אין אנו מספיקין להודות לך ה' אלוקינו, עד תשתחווה ברוך אתה ה' רוב ההודאות, פרעגט די גמרא וואס עפעס נאר רוב ההודאות ולא כל ההודאות, אמר רבא אימא הקל ההודאות, אמר רב פפא הלכך ווייל אונז האבן דא פארשידענע גרסאות, נימרינהו לתרוייהו, זאגט מען אלעס צוזאמען, רוב ההודאות והקל ההודאות. איז על כל פנים זעהט מען א ספעציעלע נוסח א ברכה פאר די רעגן, אויב אזוי וויאזוי קען שטיין אין אונזער משנה אז מען מאכט א ברכה טוב והמטיב, ס'שטייט דא די אנדערע ברכה? ענפערט די גמרא לא קשיא ס'ווענדט זיך הא דשמע משמע, אויב מען הערט אז ס'האט גערעגנט דעמאלטס מאכט מען א ברכה טוב והמטיב אזוי ווי יעדע גוטע בשורה, הא דחזא מחזי, מען זעהט עס, מאכט מען די מודים אנחנו לך. פרעגט די גמרא דשמע משמע היינו בשורות טובות, ליגט דאך שוין אין די לשון המשנה, ותנן, על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמיטיב, אלא זאגט די גמרא, אידי ואידי דחזי מחזא מען זעהט עס, ולא קשיא הא דאתא פורתא אז ס'קומט אביסל, דעמאלטס זאגט מען די מודים אנחנו לך, הא דאתא טובא זאגט מען ברוך הטוב והמיטיב, ואיבעית אימא הא והא דאתא טובא ס'קומט אסאך, ולא קשיא הא דאית ליה ארעא, אויב האט ער א אייגענע פעלד קומט אויס די רעגן איז א גוטע זאך פאר אים זאגט ער ברוך הטוב והמיטיב, הא דלית ליה ארעא. דעמאלס זאגט מען די מודים אנחנו לך. פרעגט די גמרא אית ליה ארעא הטוב והמיטיב מברך, אויב האט ער א פעלד קומט אויס ער פארדינט געלט פון דאס אז ס'רעגנט יעצט, מאכט מען דען הטוב והמיטיב, ס'איז דא א אנדערע ברכה פאר דעם? אונז האבן דאך געלערנט בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אז מען האט א זאך וואס מען פארדינט געלט, א גוטע זאך, א פינאנציעלע הנאה, זאגט מען ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. און די ברייתא לייגט צו, טאמער ס'איז שלו ושל אחרים, די זאך וואס ער האט געקויפט איז דא א שותפות, דעמאלטס זאגט ער הטוב והמיטיב, ווייל טאמער ס'באלאנגט נאר פאר אים, מאכט מען א שהחיינו, איז טאמער ער האט א פעלד, האט נישט קיין שותפות מיט דעם, זאל ער מאכן א שהחיינו, נישט קיין טוב והמיטיב, ענטפערט די גמרא לא קשיא, הא דאית ליה שותפות הא דלית ליה שותפות, ביסט גערעכט. דאס וואס עס שטייט אז מ'דארף מאכן א ברוך הטוב והמיטיב, רעדט זיך אז ער האט א שותפות. והתניא אונז האבן טאקע געלערנט אין א ברייתא קצרו של דבר על שלו, א זאך וואס ס'קומט פאר אים ס'איז נאר זיינס הוא אומר ברוך שהחיינו וקיימנו, על שלו ועל של חבירו זאגט מען ברוך הטוב והמיטיב. קומט אויס הלכה למעשה איז דא דריי מדריגות אויב א מענטש האט בכלל נישט קיין פעלד דעמאלטס זאגט מען די ברכה מודים אנחנו לך וואס אונז האבן פריער געזעהן אויב האט מען א פעלד בשותפות מיט א צווייטן דעמאלטס מאכט מען ברוך הטוב והמיטיב. און אויב מען האט נישט קיין שותף, מען האט א אייגענע פעלד, דעמאלטס מאכט מען א ברכה פון שהחיינו וקיימנו. אבער, מען דארף געוויסן א וויכטיגע זאך, אונז האבן געהאט געזען אנפאנג פון די סוגיא, די גמרא שטעלט עס צו צו בשורות טובות. און פשט פון דעם איז, אז די גאנצע ענין פון א ברכה אויף א רעגן וואס אונז האבן געזען דא אין די גמרא איז, טאמער עס איז געווען א פראבלעם וואס ס'האט נישט גערעגנט, און יעצט אז ס'רעגנט, איז דא א בשורה טובה אז ס'איז אראפגעקומען רעגן אויף די וועלט. ממילא, שטייט אין שולחן ערוך סימן רכ"א. אז די גאנצע ענין פון די ברכה איז נאר שייך אויב די מענטש איז געווען בצער אז ס'איז געווען עצירת גשמים. מה שאין כן, טאמער עס איז נישט געווען בצער, סתם אז ס'רעגנט, איז נישט שייך צו מאכן די ברכה. ממילא זאגט די רמ"א אין סימן רכ"א אז וועגן דעם אונז פיר מיר זיך היינטיגע צייטן אז מ'מאכט נישט די גאנצע ענין פון ברכת הגשמים, ווייל אין אונזערע לענדער איז שטענדיג דא רעגן און ס'איז נישט דא געווענליך קיין עצירת גשמים. איז די שאלה שטעלט זיך פאר די מענטשן וואס וואוינען אין ארץ ישראל, די ביאור הלכה דארט האט די גאנצע שאלה וואס טוען מענטשן אין ארץ ישראל, און ער פירט אויס אז ס'איז צריך עיון לדינא, און מענטשן זאלן מאכן א ברכה אן קיין שם ומלכות טאמער ס'רעגנט אין ארץ ישראל נאך עצירת גשמים. גייט די גמרא יעצט צוריק גיין צו די הלכות אונז האבן יעצט געהאט אז ס'ווענדט זיך אויב מ'האט געהאט א שותף מאכט מען א ברכה הטוב והמיטיב, און אויב מ'האט נישט געמאכט קיין שותף איז דא א שהחיינו, פרעגט די גמרא, וכל היכא דלית ליה לאחרינא בהדיה אז עס איז נישט דא קיין שותף, לא מברך הטוב והמיטיב, און פשט פון דעם איז אז הטוב והמיטיב מיינט הטוב ער האט געטון גוט והמיטיב מ'טוט גוט פאר אנדערע אויך, איז דא אפאר מענטשן וואס פרייען זיך דא, פרעגט די גמרא, והתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אמרו ליה, מ'האט געקומען זאגן פאר א מענטש ילדה אשתו זכר אז ער איז געבוירן א בן זכר אומר ברוך הטוב והמיטיב. ענפערט די גמרא התם נמי דאיכא אשתו בהדיה ער האט דאך א שותף אין זיין שמחה ווייל זיין ווייב האט דאך געבוירן די קינד איז ער מיט זיין פרוי זיי ביידע פרייען זיך דניחא לה בזכר תא שמע א אנדערע ברייתא מת אביו מען קומען זאגן פאר א מענטש רחמנא ליצלן אז זיין טאטע איז נפטר געווארן והוא יורשו און ער גייט ירשענען זיין טאטע איז בתחילה אומר ברוך דיין האמת ער לויבט דעם אייבערשטן דיין האמת אזוי ווי אונז האבן געהאט געזען אין אונזער משנה אז א בשורה רעה זאגט מען ברוך דיין האמת ולבסוף נאכדעם הוא אומר ברוך הטוב והמטיב אויף די חלק הירושה וואס ער גייט ירשענען זעהט מען אז ער מאכט א ברכה הטוב והמטיב אזא וואס ער באקומט, ענפערט די גמרא התם נמי דאיכא אחי דקא ירתי בהדיה, ער איז ווייטער נישט אליינס ווייל ער האט דאך די ברידערס צוזאמען מיט אים, ממילא איז כאילו ער ער איז זיך משתתף מיט מיט די ברידערס צוזאמען. מיט די ענין פון די בשורה טובה אויף די חלק הירושה. תא שמע, לאמיר זעהן א אנדערע ברייתא, שינוי יין, אויב א מענטש האט שוין געטרינקן וויין, ער האט שוין געמאכט א ברכה אויף גוטע וויין, און ס'קומט נאכדעם אנדערע וויין, אין צריך לברך מאכט מען שוין נישט נאך א ברכה אפילו טאמער ס'איז אביסל בעסערע וויין, אבער שינוי מקום, אויב ער טוישט פלעצער ער גייט צו א אנדערע פלאץ טרינקן צריך לברך ואמר ר' יוסף בר אבא אמר ר' יוחנן אף על פי שאמרו שינוי יין אין צריך לברך אבל אומר ברוך הטוב והמטיב זעהט מען על כל פנים אז מ'מאכט הטוב והמטיב איז לכאורה טרינקט עס אליינס ענפערט די גמרא ניין התם נמי דאיכא בני חבורה דשתו בהדיה ס'רעדט זיך טאקע אין א אופן וואס נאך מענטשן טרינקן עס צוזאמען מיט אים ממילא איז שייך ברוך הטוב והמטיב אבער אין הכי נמי ווען ס'וואלט געווען אליינס וואלט טאקע נישט געווען די ברכה.